בעזרת השם יתברך, מסכת שבת, דף כג, מ'הייבט אן דף כג עמוד א' אויבן, אמר רב ששת, זאגט די הייליגע גמרא, אמר רב ששת, האט רב ששת געזאגט, אכסנאי חייב בנר חנוכה, וואס טייטש אונז האבן שוין געזען אז ס'איז דא א מצוות נר חנוכה נר איש וביתו, וויאזוי א מענטש זאל זיך פירן די מהדרין די מהדרין מן המהדרין, זאגט דא רב ששת אז נישט נאר ווען א מענטש וואוינט ביי זיך אין שטוב איז ער מחויב צו צינדן נר חנוכה, נאר אפילו איז א גאסט ביי א צווייטן דארף ער אויך צינדן, אבער ס'איז נישט פשוט, ס'טייטש ס'איז דא צוויי אופנים וואס מ'קען יוצא זיין נר חנוכה אן דארפן בפועל צינדן. זאגט די גמרא אמר רב זירא, מריש כי הוינא בי רב, משתתפנא בפריטי בהדי אושפיזא, זאגט רב זירא טאקע די ערשטע פאטענט, אז קודם פאר ער האט חתונה געהאט, ווען ער פלעגט גיין לערנען תורה און איינשטיין ביי אנדערע, פלעג ער זיך משתתף זיין בפרוטה, אז זיין בעל אכסניא זאל אים מקנה זיין א חלק אין די אויל, און אזוי האט ער יוצא געווען די נר חנוכה, וואס טייטש נישט אז ער האט אליין געצינדן, נאר האט יוצא געווען פון די בעל הבית און ער האט געגעבן אפאר פרוטות דארט, בתר דנסיבי איתתא אמינא, אבער נאכדעם וואס ער האט שוין חתונה געהאט, האט זיך אויך געמאכט לפעמים און נישט געווען אין שטוב חנוכה, ער איז געגאנגען לערנען תורה, איז אויך געווען אן אכסניא, איז דעמאלטס האט ער זיך שוין אויך נישט משתתף געווען בפרוטה, נאר דעמאלטס האט ער געזאגט השתא וודאי לא צריכנא, איך דארף שוין נישט זיך משתתף זיין מיטן בעל אכסניא, פארוואס, דקא מדליקי עלי בגו ביתאי, ווייל מיין פרוי צינדט זיכער פאר מיר אין שטוב, און אזוי ווי מען האט נעכטן געזען, נשים חייבות בנר חנוכה שאף הן היו באותו הנס, און במילא האט ער יוצא געווען מיט דעם וואס זיין פרוי האט געצינדן. זאגט די גמרא ווייטער אמר רבי יהושע בן לוי האט רבי יהושע בן לוי געזאגט כל השמנים כולן יפין לנר, מען מעג דאך נוצן אלע אויל אויף נר חנוכה, אזוי ווי מען האט שוין נעכטן געזען אז אפילו די פתילות און שמנים וואס זענען פסול אויף שבת אויף חנוכה מעג מען עס נוצן, אבער פון דעסטוועגן זאגט רבי יהושע בן לוי ושמן זית מן המובחר, די מובחר'דיגע שמן זית, ס'ברענט די שענסטע, די שענסטע פייער קומט ארויס פון דעם, זאגט די גמרא אמר אביי האט אביי געזאגט מריש הוה מהדר מר אמשחא דשומשמי, אנפאנג פלעג מיין רבי'ן רבה בר נחמני וואס איז געווען אביי'ס רבי פלעג ער זוכן שמן פון סומסום פון פון סעסעמי, פארוואס אמר ער פלעג זאגן האי משך נהורא טפי די אויל פון סומסום ציט זיך סאך לענגער פון די אויל פון שמן זית, וואס טייטש די לעכט ברענט סאך לענגער ווען מען צינדט מיט אזא סארט אויל, און במילא פלעג ער זוכן אזא אויל זאל ברענען די לענגסטע, אבער כיוון דשמע לה להא דרבי יהושע בן לוי נאכדעם וואס ער האט געהערט פון רבי יהושע בן לוי אז שמן זית איז מן המובחר, מהדר אמשחא דזיתא האט ער שוין יא מקפיד געווען צו זוכן שמן זית, אמר, פלעג ער טאקע זאגן, האי צליל נהורא טפי, די פייער פונעם שמן זית איז סאך א שענערע און ריינערע פייער ווי אלע אנדערע אוילן, זאגט די גמרא ווייטער, ואמר רבי יהושע בן לוי נאך האט רבי יהושע בן לוי געזאגט, כל השמנים יפין לדיו, אלע אוילן איז גוט פאר דיו, מען רעדט דא פון דיו פון שרייבן כתבי קודש, שרייבן א ספר תורה, תפילין און מזוזות, מאכט מען אויכט מיט אויל, איז אלע אוילן זענען גוט, אבער שמן זית מן המובחר, די בעסטע פון אלע איז שמן זית. זאגט די גמרא, איבעיא להו, די בני הישיבה האבן א איבעיא געפרעגט, לגבל או לעשן, וואס טייטש אזוי? וויאזוי מאכט מען די דיו מיט דעם שמן? איז די סדר געווען, ווען מען האט געוואלט מאכן דיו, איז מען האט גענומען א לעכטל, וואס דער לעכטל האט מען אנגעצינדן א פייער און מען האט עס געלייגט אונטער א גלאז, וואס איז געשען? די רויעך פון די לעכט איז געגאנגען אויף די גלאז און די גלאז איז שווארץ געווארן, שפעטער ווען די גלאז איז שווארץ געווארן האט מען אפגעקראצט, די שווארצקייט פון די גלאז אין א כלי, מען האט עס אויסגעמישט מיט אויל, שפעטער די געמישעכץ האט מען אויסגעטריקנט און שפעטער פון דעם האט מען געמאכט דיו, על כל פנים איז דא דא אין דעם פראצעדורע, אין דעם פראסעס איז דא צוויי פלעצער וואס מען נוצט אויל, די ערשטע חלק וואס מען נוצט אויל איז די חלק פון לעשן, די חלק וואס מען מאכט שווארץ די גלאז דארף מען דאך נוצן א לעכטל, די לעכטל ברענט דאך אויף עפעס, איז דא נוצט מען די ערשטע מאל אויל, חוץ פון דעם נאכדעם וואס מען קראצט אראפ די שווארצקייט פון די גלאז און מען מישט עס אויס מיט אויל, דאס טייטש לגבל דאס איז די צווייטע מאל וואס מען נוצט אויל, און במילא האבן די בני ישיבה אן איבעיא געפרעגט דאס וואס ר' יהושע בן לוי זאגט אז שמן זית איז מן המובחר די בעסטע פאר די דיו וואס מען שרייבט די כתבי קודש, אויף וואס האט ער געמיינט? לגבל אדער לעשן? צו אז די חלק פון אויסמישן מיט די שווארצקייט פון די גלאז דאס טייטשט לגבל אדער לעשן שווארץ צו מאכן די גלאז אליין? זאגט די גמרא תא שמע, כ'על דיר א ראיה ברענגען פון א ברייתא, דתני רב שמואל בר זוטרא, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, כל השמנים יפין לדיו, ושמן זית מן המובחר, בין לגבל בין לעשן, די ברייתא זאגט קלאר אויף ביידע שמן זית מן המובחר, צווייטע גירסא ברענגט אבער די גמרא אין די ברייתא, רב שמואל בר זוטרא מתני הכי האט אביסל אנדערש געלערנט די ברייתא, און לויט דעם גירסא קומט אויס אז כל העשנים יפין לדיו, ושמן זית מן המובחר די ברייתא זאגט אז די אלע רויעכן זענען די בעסטע פאר זענען גוט פאר דיו אבער שמן זית איז די בעסטע רויעך, פשט איז אז די ברייתא רעדט נאר פון לעשן, לגבל רירט נישט צו די ברייתא, קומט אויס לויט די גירסא אז לגבל, אויסצומישן די שווארצקייט מיט אויל איז שוין נישט קיין נפקא מינה וועלכע אויל מען נוצט, זאגט אונז די גמרא דרך אגב אמר רב הונא, כל השרפין יפין לדיו, רש"י זאגט שרפין דאס איז גומא עפעס א געוויסע חלק וואס קומט ארויס פון א בוים, איז דאס אלע שרפין איז גוט, און שרף קטף יפין מכולם, די שרף וואס קומט ארויס פון דעם קטף בוים איז די בעסטע פון אלע פאר די דיו אויף צו שרייבן ספרי קודש, זאגט די גמרא ווייטער אמר רבי חייא בר אשי אמר רב, האט רבי חייא בר אשי נאכגעזאגט פון רב, המדליק נר של חנוכה, צריך לברך, איינער וואס צינדט די חנוכה לעכט דארף מאכן א ברכה וועלן מיר שוין זען די נוסח פון די ברכה, ורבי ירמי' אמר, רבי ירמי' זאגט, הרואה נר של חנוכה צריך לברך, נישט נאר איינער וואס צינדט נאר איינער וואס זעט אויך, און רש"י רעדט אויס, פארשטייט זיך דער וואס זעט, רעדט זיך נישט אויף אן אופן וואס דער וואס זעט האט שוין געצינדן, ס'רעדט זיך איינער וואס זעט און רש"י ברענגט א משל אז איינער איז אויף א שיף און זעט ווי מ'צינדט חנוכה לעכט ער גייט נישט צינדן ער האט נישט געצינדן דעמאלטס מאכט ער אויך א ברכה ווען ער זעט עס, זאגט יעצט די גמרא, אמר רב יהודה, האט רב יהודה געזאגט, רב יהודה גייט דא אויסרעכענען די סדר הברכות, זאגט רב יהודה יום ראשון די ערשטע לעכטל חנוכה איז הרואה מברך שתיים און מדליק מברך שלש, דער וואס קוקט צו חנוכה לעכט מאכט צוויי ברכות, און דער וואס צינדט בפועל חנוכה לעכט מאכט דריי ברכות, וועלכע ברכות? איז דער וואס צינדט בפועל מאכט דריי ברכות די ברכות וואס אונז ווייס מיר, להדליק נר של חנוכה, שעשה ניסים לאבותינו און שהחיינו, דער וואס זעהט ווי מען צינדט ער קען נישט מאכן להדליק נר של חנוכה ווייל ער צינדט דאך נישט, ממילא דער וואס קוקט צו ער מאכט נאר א שעשה ניסים מיט א שהחיינו. מכאן ואילך זאגט אבער רב יהודה נאך די ערשטע טאג, וואס בעצם ווי מ'עט זעהן טאקע אין די מסקנת הגמרא, נאך די ערשטע טאג מאכט מען שוין נישט קיין שהחיינו, במילא איז מדליק מברך שתיים דער וואס צינדט מאכט נאר צוויי ברכות, ורואה מברך אחת, און דער וואס קוקט צו מאכט נאר איין ברכה, וועלכע צוויי ברכות מאכט דער מדליק? שעשה ניסים און להדליק נר של חנוכה, און דער וואס קוקט צו מאכט נאר א שעשה ניסים. אבער די גמרא האט נאכנישט געוואוסט דאס וואס אונז ווייס מיר, און ממילא פרעגט די גמרא מאי ממעט, נאך די ערשטע טאג גייט דאך אוועק א ברכה, וועלכע ברכה גייט אוועק? זאגט די גמרא ממעט זמן שהחיינו הערט מען אויף צו מאכן נאך די ערשטע טאג, פרעגט די גמרא ונמעט נס, נעם מיר אראפ די נס, שעשה ניסים זאל מען נישט מאכן נאך די ערשטע טאג, אבער שהחיינו זאל מען ווייטער מאכן יעדן טאג, זאגט די גמרא ניין, נס כל יומי איתיה, די נס, די נס פון נר חנוכה איז דאך געשען יעדן טאג, די יעדן טאג איז געבליבן די אויל נאך א טאג און נאך א טאג, ממילא פארדעם פאסט מען זאל יא מאכן שעשה נסים יעדן טאג נאכאמאל, מה שאין כן שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, וואס דאס איז א ברכה אויפן זמן, איז ברגע עס קומט אן די ערשטע נאכט מאכט מען טאקע די ברכה, אבער פון דא און ווייטער קומט דאך נישט נאכאמאל אן דער חנוכה נאכאמאל און נאכאמאל, און ממילא הערט מען אויף מאכן שהחיינו נאך די ערשטע נאכט, זאגט טאקע די גמרא די נוסח הברכה פון די להדליק, מאי מברך, זאגט די גמרא מברך אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של חנוכה, פרעגט יעצט די גמרא, והיכן ציוונו? וויאזוי מאכסטו א ברכה אשר קידשנו במצוותיו וציוונו וואס די אייבערשטער האט אונז באפוילן צו צינדן חנוכה לעכט, וואו? זאגט די גמרא ניין, נישט די אייבערשטער האט אונז באפוילן צו צינדן חנוכה לעכט, די אייבערשטער האט באפוילן פאלגן די חכמים, און די חכמים האבן אונז געהייסן צינדן חנוכה לעכט, יעצט גייט מען נאר זען א מחלוקת פון וועלכע פסוק טאקע מען לערנט אויס אז מען דארף פאלגן די חכמים איז רב אויא אמר מלא תסור, מען לערנט ארויס אין די פסוק שטייט לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל, וואס פון דא לערנט מען ארויס מען מוז פאלגן די חכמים, און על סמך דעם מאכט מען די אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, רב נחמיה אמר, פון א צווייטע פסוק שטייט אין פסוק שאל אביך ויגדך, זקניך ויאמרו לך, וואס פון דא לערנט מען ארויס מען דארף פאלגן די חכמים, על כל פנים, דאס האבן מיר געזען יעצט, אז אויף א מצוה דרבנן וואס חכמים האבן גוזר געווען, מאכט מען א ברכה אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, פארוואס ווייל די אייבערשטער האט אונז טאקע באפוילן צו פאלגן די חכמים. גייט יעצט די גמרא פרעגן א קשיא פון א פלאץ וואו מען געפינט קלאר אז ס'איז א מצוה דרבנן און מען מאכט נישט קיין ברכה. מתיב רב עמרם, פרעגט רב עמרם א קשיא פון א משנה, שטייט אין די משנה, די משנה זאגט אין דמאי, הדמאי, די דמאי, וואס איז דאס דמאי? האט מען שוין געזען דמאי דאס איז פירות וואס מען האט געקויפט פון א עם הארץ וואס חכמים האבן חושש געווען אפשר האט די עם הארץ נישט אראפגענומען מעשרות פון דעם, וואס מען וועט טאקע באלד זען אוודאי רוב עמי הארץ מעשרין הן, בעצם רוב עם הארצים האבן יא אראפגענומען מעשר, אבער חכמים האבן חושש געווען און במילא האבן חכמים מתקן געווען מען דארף אראפנעמען נאכאמאל מעשר פון דעם, פון דעסטוועגן איז דא אנדערש די דינים פון דמאי ווי פון טבל, ס'איז נישט קיין ודאי טבל, און ממילא זאגט דארט די משנה הדמאי, מערבין בו, עירובי חצירות און עירובי תחומין מעג מען מאכן מיט דעם, ומשתתפין בו שיתופי מבואות איז אויך א סארט עירוב מעג מען אויך מאכן מיט דעם, ומברכין עליו, טאמער מען עסט עס מאכט מען א מוציא אויף דעם, ומזמנין עליו, טאמער איינער האט געגעסן דארף מען מאכן א זימון, דאס איז אנדערש ווי טבל, ביי טבל איז נישט אזוי די דין, על כל פנים, זאגט דארט די משנה ווייטער, ומפרישין אותו ערום, מען מעג ווען, מען האט דאך יעצט געזען, די חכמים האבן מחייב געווען אראפצונעמען נאכאמאל מעשרות פון דעם, איז ווען א מענטש נעמט אראפ מעשרות פון דעם, קען ער גיין אנע בגדים, פארוואס ווי מען וועט באלד זעהן אז ווייל היות וואס מען דארף קיין ברכה נישט מאכן איז במילא נישט קיין פראבלעם אז מען גייט אנע בגדים און די זעלבע זאך ביין השמשות דאס איז א צווייטע דין אז מען מעג מפריש זיין די מעשרות ביין השמשות פאר שבת אנדערש ווי ביי טבל וואס דארט טאר מען נישט על כל פנים פירט רב עמרם אויס די קשיא ואי אמרת כל מדרבנן בעי ברכה טאמער ביסט גערעכט אז אויף יעדע מצוה דרבנן דארף מען א ברכה מאכן, אויב אזוי הכא דא בדמאי, דארף מען דאך לכאורה מאכן א ברכה, און ממילא כי קאי ערום, טאמער מען גייט אהן בגדים היכי מברך ווי אזוי קען מען מאכן א ברכה אן קיין בגדים, והא בעינן והיה מחניך קדוש וליכא, והיה מחניך קדוש וואס פון דא לערנט מען ארויס ולא יראה בך ערות דבר אז מען טאר נישט מאכן א ברכה אן בגדים, און ממילא זאגט רב עמרם איז א ראיה לכאורה אז מען מאכט נישט קיין ברכות אויף דרבנן'ס. זאגט די גמרא, אמר אביי, ענפערט אביי, ניין, אוודאי אויף יעדע דרבנן מאכט מען א ברכה, נאר אויף דמאי מאכט מען נישט א ברכה, פארוואס? ווייל וודאי דדבריהם בעי ברכה, ספק דדבריהם, לא בעי ברכה. ס'טייטש ווענדט זיך וואסערע סארט תקנה די חכמים האבן מתקן געווען. אזא סארט תקנה ווי צינדן חנוכה לעכט, וואס דאס האבן זיי מתקן געווען מכח וודאי, זיי האבן געזאגט מ'זאל צינדן חנוכה לעכט, ס'נישט קיין ספק וואס מ'האט דא עפעס אלס ספק האט מען מתקן געווען די חנוכה לעכט, ס'א וודאי, און ממילא פאר דעם מאכט מען א ברכה, אזוי ווי א יעדע דרבנן וואס דארף מען יעצט מאכן א ברכה ביי דעם, מה שאין כן דמאי, וואס די גאנצע דמאי האבן די חכמים מתקן געווען מתורת ספק, טייטש א ספק אז אפשר עם הארצים האבן נישט אראפגענומען מעשרות, פארדעם האט מען מתקן געווען די גאנצע זאך, איז דארט מאכט מען נישט קיין ברכה, פארוואס ווייל חכמים זענען אויך מודה אז ס'קען אוודאי זיין אז מען דארף פון דעם גארנישט אראפנעמען, די גאנצע תקנה איז דאך א ספק'דיגע זאך, און ממילא האבן זיי נישט מתקן געווען קיין ברכה, פרעגט אבער די גמרא אויף דעם אויך, והא יום טוב שני, דספק דבריהם הוא ובעי ברכה, וואס איז מיט יום טוב שני של גליות, די צווייטע טאג יום טוב, וואס היינטיגע צייטן, די צווייטע טאג יום טוב איז א גזירת חכמים, אונז דא מ'איז דאך סייווי שוין נישט מקדש בראיה, און ממילא, די צווייטע טאג יום טוב מאכט מען קידוש, וואס דאס איז א ברכה, וואס בעצם איז עס מכח דרבנן, און די גאנצע זאך איז אויך א ספק, ווייל יום טוב שני איז אליין א ספק, חכמים האבן עס מתקן געווען מתורת ספק, זעהן מיר אז אויף א ספק דרבנן, ספק דדבריהם, איז בעי ברכה, זאגט די גמרא ניין, ס'איז אנדערש, התם כי היכי דלא לזלזולי בה, דהיינו די סיבה וואס מען מאכט טאקע אויף יום טוב שני קידוש וואס מען מאכט די ברכה, איז טאקע מען זאל נישט מזלזל זיין אין יום טוב שני, אבער אוודאי קען זיין ביסט גערעכט מען וואלט נישט געדארפט קיין ברכה מאכן ווייל ס'איז א ספק דדבריהם, רבא אמר רבא ענטפערט א צווייטע תירוץ אינגאנצן, רבא זאגט אוודאי אויף א ספק דדבריהם מאכט מען אויך א ברכה, נאר ס'איז דא א צווייטע סיבה פארוואס ביי דמאי מאכט מען נישט קיין ברכה, און פארדעם שטייט טאקע אין די משנה אז מפרישין אותו כשהוא ערום, די סיבה איז, זאגט רבא, ווייל רוב עמי הארץ מעשרין הן, די סיבה איז ווייל דמאי איז בעצם, זענען די חכמים אויך מודה אז בעצם איז רוב עם הארצים מעשרין, מן התורה וואלט מען אינגאנצן נישט געדארפט אלס דער ספק חושש זיין אויף גארנישט, ס'איז סתם א חומרא וואס די חכמים האבן מחמיר געווען און אויף א חומרא מאכט מען נישט קיין ברכה, מה שאין כן אויף אלע אנדערע מצוות דרבנן, למשל אזוי ווי יום טוב שני, וואס אפילו מען האט עס מתקן געווען אלס ספק, אבער עס איז נישט קיין חומרא וואס חכמים האבן מחמיר געווען, נאר זיי האבן עס מתקן געווען אלס א ריכטיגע ספק וואס איז געווען בזמן שבית המקדש היה קיים, מילא ביי אזא אופן אוודאי מאכט מען א ברכה, זאגט די גמרא ווייטער אמר רב הונא, האט רב הונא געזאגט חצר שיש לה שני פתחים צריכה שתי נרות, א חצר וואס האט. צוויי טירן, און דא רעדט זיך פון איין שטוב אינעם חצר, וואס די שטוב האט צוויי טירן, איז אפילו ס'איז דא איין בעל הבית בעצם וואס וואוינט דא, וואס מען וואלט געזאגט ער וואלט געדארפט אנצינדן איין לעכט, זאגט דער ראבינער ניין, ס'איז דא צוויי טירן דארף ער אנצינדן צוויי מאל חנוכה לעכט איינס ביי יעדע טיר. אמר רבא, האט רבא געזאגט, לא אמרן, דאס איז נאר געזאגט געווארן אלא משתי רוחות, נאר טאמער די צוויי טירן זענען אויף צוויי זייטן פון זיין שטוב, למשל איינס איז אויף די דרום זייט, איינס איז אויף די צפון זייט, אדער איינס אויף דרום, איינס אויף מזרח, אויף צוויי זייטן, אבער, אבל מרוח אחת, טאמער ביידע זענען אויף די זעלבע וואנט, אויף די זעלבע זייט פון זיין שטוב, דעמאלטס לא צריך, דארף ער נישט צינדן קיין צוויי מאל חנוכה לעכט, נאר ער צינדט נאר ביי איינע פון די טירן. זאגט די גמרא איך פארשטיי נישט די הלכה, מאי טעמא? אילימא משום חשדא, עסטו וועלן זאגן, אז די סיבה וואס מען דארף צינדן ביי ביידע טירן איז אלץ חשד, אז עס זאל נישט חס ושלום אריבערגיין דא א מענטש, זען א טיר וואס עס צינדט דארט נישט קיין חנוכה לעכט, זאגן וואס גייט דא פאר, א איד האט נישט געצינדן קיין חנוכה ליכט קען דער. אלס דאס איז די חשד, אויב אזוי פרעגט די גמרא חשדא דמאן ווער, פון וועם, ווער גייט דא חושד זיין, אילימא חשדא דעלמא, אפילו ברוח אחת נמי ליבעי, ס'טייטש טאמער ס'רעדט זיך דא פון איינער וואס וואוינט נישט דא אין שטאט, ער איז געקומען פון אינדרויסן, ער האט נישט קיין אהנונג ווער וואוינט וואס און וועמענס טיר באלאנגט צו וועם, ער ווייסט נישט וואס טוט זיך דא, איז אויב אזוי, אפילו אויב ביידע טירן זענען אויף די זעלבע וואנט, זאל מען אויך דארפן צינדן ביי יעדע טיר זאל דארפן ליגן א חנוכה ליכט, ווייל דער מענטש וואס וואוינט נישט אין שטאט זעט א ליידיגע טיר, ער ווייסט נישט אז ביידע די טירן באלאנגען צו די זעלבע מענטש ער ווייסט גארנישט און ממילא וואס א חילוק אז ביי איין וואנט דארף מען נישט צינדן ביי ביידע טירן, ווייטער אי חשדא דבני מתא טאמער מ'רעדט נישט פון איינער וואס וואוינט נישט פון דא, לאמיר זאגן די חשד איז נישט פון איינער וואס איינער וואס וואוינט נישט דא גייט מען חשד'ן, די חשד איז פון איינער וואס וואוינט יא דא אין שטאט, אויב אזוי טאמער די מענטש וואוינט אין שטאט איז אפילו משני רוחות נמי לא ליבעי, אפילו די צוויי טירן זענען אויף צוויי זייטן וועט מען אויך נישט דארפן צינדן א לעכט ביי יעדע זייט, פארוואס ווייל די מענטש וואס וואוינט אין שטאט ווייסט גאנץ גוט אז די ביידע טירן באלאנגען צו די זעלבע מענטש, און וואס איז פשט אז די אז דא זאגט מען אז מ'דארף צינדן צוויי מאל, און דא זאגט מען אז נישט. ענפערט די גמרא, לעולם משום חשדא דבני מתא. מען רעדט נישט דא פון מענטשן וואס וואוינען נישט דא אין שטאט, איינער וואס וואוינט נישט דא אין שטאט אלס די חשד איז מען נישט חושש, ווייל ער ווייסט סתם אזוי נישט וואס טוט זיך דא. מען רעדט פון איינער וואס וואוינט יא דא אין שטאט, אבער וזימנין דמחלפי בהאי ולא חלפי בהאי. ואמרי כי היכי דבהאי פיתחא לא אדליק בהך פיתחא נמי לא אדליק. ס'קען זיך מאכן אז דער מענטש וואס וואוינט דא אין שטאט גייט נאר אריבער איינע פון די טירן. וואס טייטש? משה האט צוויי טירן, און חיים גייט אריבער נאר איינס און זאגט וואס גייט פאר דא, משה האט נישט געצינדן קיין חנוכה לעכט. יעצט ער ווייסט נישט אז משה האט געצינדן חנוכה לעכט ביי די אנדערע טיר, נאר ער זאגט אה ער האט נישט געצינדן ביי די טיר מסתמא האט ער נישט געצינדן ביי יענע טיר אויך, פארדעם אלץ די חשד זאגט מען אז טאמער די צוויי טירן זענען אויף צוויי זייטן פון שטוב דארף מען צינדן ביי ביידע אבער טאמער ס'איז אויף די זעלבע זייט זעהט דאך דער חיים אז משה האט געצינדן ביי איינע פון זיין טירן און ער ווייסט שוין אז די ביידע טירן באלאנגען צו משה ממילא איז נישט דא אזא חשד זאגט יעצט די גמרא, ומנא תימרא דחיישינן לחשד זייט ווען

איז פשט קען א מענטש גיין ער ווארט ביז ס'שטייט נישט קיינער לעבן זיין פעלד ער רופט זיין שכן אדער זיין חבר דער עני און ער זאגט אים יעצט די סעקונדע גיי איך יעצט מפריש זיין פאה דו גיב עס אלעס א כאפ ער זאגט דאס איז פאה און יענער געבט א כאפ כדי דאס זאל נישט געשעהן זאגט מען פאר א מענטש ניין ענדיג שניידן דיין גאנצע פעלד די גאנצע גאס יעדער ווייסט פונקט וואו דו האלטסט און ווען די פאה גייט געשעהן און במילא זאל יענער יעדער קענען כאפן עס נישט קענען אוועק געבן פאר איינעם די זעלבע זאך מפני ביטול עניים אויך א ענדליכע ס'טייטש די זעלבע טעם נאר פון א אנדערע זייט מפני ביטול עניים שלא יהו עניים יושבין ומשמרין עכשיו מניח בעל הבית פאה, טאמער טאקע א מענטש וועט קענען מפריש זיין פאה ווען ער וויל, עלן די עניים עלן זיך זעצן לעבן די פעלד פון עפעס א גרויסע גביר וואס האט א ריזיגע פעלד, עלן זיי זיצן א גאנצע טאג דארט, פון די פרי ביז ביינאכט ווארטן ווען ל ע געט ער שוין פאה, אזוי זאגט די תורה, דארף ווארטן ביז צום סוף, ווען ער ענדיגט שניידן זיין פעלד, דעמאלטס וועט עס געשען, און די עניים קענען אליין מאכן א חשבון, זיי ווייסן ער האט שוין געשניטן א האלבע פעלד, בערך נאך א וואך וועט דויערן ביז עט צוענדיגן די גאנצע פעלד און דעמאלטס בערך וועט קומען פאה. די דריטע טעם איז מפני החשד וואס פון דעם רעדט מען, דא זעט מען אז מען איז טאקע חושש אויף א חשד שלא יהיו עוברין ושבין אומרים תבא מארה לאדם שלא הניח פאה בשדהו, א מענטש אבער א מענטש קען אראפלייגן נעמען פאה ווען ער וויל אפילו אנפאנג פון די קצירה, עט א מענטש וואס גייט אריבער סוף קצירה עט זאגן אה דער האט קיינמאל נישט אראפגענומען קיין פאה, יעצט ער ווייסט נישט אז ער האט יא אראפגענומען ער האט אראפגענומען אנפאנג, כדי דאס זאל נישט געשען די חשד, מענטש זאל נישט חושש זיין א צווייטע מענטש אז ער איז עובר אויף אן עבירה אז ער איז נישט מקיים א מצוה, פארדעם האט טאקע די תורה געזאגט מ'דארף מפריש זיין פאה צום סוף, זאגט יעצט די גמרא די פערדע טעם וואס ר' שמעון האט אויסגערעכנט און משום בל תכלה, וואס בל תכלה בעצם דאס איז דאך די לאו פון אפשניידן פאה, די תורה זאגט לא תכלה פאת שדך לקצור, אז מ'טאר נישט אפשניידן די פאה, פאר דעם פרעגט די גמרא איז דאס עפעס א טעם? ס'איז די פערדע טעם פון ר' שמעון פארוואס מ'דארף ווארטן צום סוף משום בל תכלה אטו כולהו לאו משום בל תכלה נינהו, אלע טעמים וואס מ'האט אויסגערעכנט ביז יעצט איז אויך אלס בל תכלה, בל תכלה דאס איז די לאו פון פאה, אמר רבא זאגט רבא מפני הרמאין אז ס'איז געשטאנען בל תכלה דאס איז טאקע דער פערטער טעם, און ס'מיינט צו זאגן, כדי א מענטש זאל נישט קענען פאפן מיטן בל תכלה, וואס טייטש מפני הרמאין? א מענטש וועט פאפן, א מענטש וועט זאגן, מ'וועט אים פרעגן, האסט שוין גענומען, האסט שוין גענומען פאה, האסט שוין מפריש געווען פאה? זאגט ער, יא, ווען? נעכטן. קענסט נישט אפרעגן. אזוי, אז מ'דארף עס מפריש זיין צום סוף, קען קיינער זיך נישט אויסדרייען מיט דעם. אזוי די רמאים, עלן נישט קענען בלאפן אז זיי האבן שוין מפריש געווען קיין פאה. זאגט די גמרא ווייטער, אמר רב יצחק בר רדיפה אמר רב הונא, נר שיש לה שני פיות, עולה לשני בני אדם. טאמער איז דא א לעכטל וואס האט צוויי פלעצער אריינצושטופן א קנויט דארט, מ'קען צינדן פון צוויי זייטן, קענען צוויי מענטשן יוצא זיין די מצוה מיט דעם, און אזוי ווי למשל האמיר געזען די מהדרין איז נר לכל אחד ואחד, דא האסטו צוויי מענטשן קענען נוצן איין לעכט, אמר רבא, זאגט רבא, מילא קערה שמן והקיפה פתילות, טאמער איינער האט אנגעפילט א קערה א טעלער מיט אויל, און געלייגט פתילות קנויטן פון ארום און ארום, איז אזוי, כפה עליה כלי, עולה לכמה בני אדם, טאמער מ'לייגט א כלי אויף די כלי, אזוי אז ס'האקט אפ די פייערס, די פייער זאל זיין ניכר אז ס'אפגעהאקט יעדע פייער יעדע פלאם באזונדער, דעמאלטס קען יעדע פלאם, יעדע קנויט קען זיך באנוצן א צווייטע מענטש און יוצא זיין מיט דעם חנוכה לעכט, אבער טאמער לא כפה עליה כלי, ער האט געלאזט די טעלער אזוי אפן, א טעלער מיט אויל אינמיטן מיט קנויטן פון ארום און ארום, דעמאלטס עשאה כמין מדורה ואפילו לאחד נמי אינה עולה, דעמאלטס קוקט עס נישט אויס ווי אסאך פייערס פון ארום און ארום, פארוואס ווייל עס איז נישט דא עפעס א כלי אינמיטן זאל אפטיילן די אלע פייערס צום סוף, אלע פייערס וועלן זיך אזוי ברענען ביזן מיטן, ס'וועט זיין דא א ריזיגע פייער אינעם טעלער, און במילא דאס הייסט נישט קיין לעכט. דאס הייסט א מדורה, און במילא זאגט רבא ביי אזא אופן איז אפילו איין מענטש אויך נישט יוצא, ווייל נר חנוכה איז דווקא מיט א נר, נישט מיט א מדורה. זאגט די גמרא ווייטער, אמר רבא, האט רבא געזאגט, פשיטא לי, דאס איז מיר פשוט, נר ביתו ונר חנוכה, נר ביתו עדיף. וואס טייטשט טאמער איינער האט נאר געלט צו קויפן איין לעכט, און ער קען קויפן א לעכט אויף שבת, אויף פרייטאג צו נאכטס, זאל זיין ליכטיג אין שטוב, וואס דאס איז נר ביתו, אדער ער קען קויפן א לעכט אויף נר חנוכה, איז זיכער, זאגט רבא אז נר ביתו קומט פריעד פארוואס משום שלום בית זאל זיין שלום בית אז ס'איז ליכטיג אין שטוב קענען די בני בית הנאה האבן עסן א סעודה טאמער ס'איז טונקל איז פינסטער פאר יעדעם נר ביתו וקידוש היום נר ביתו עדיף זאגט רבא ווייטער טאמער איינער האט נאר געלט צו קויפן אדער א לעכט אדער צו קויפן וויין אויף קידוש איז ענדערש זאל ער קויפן דעם לעכט ווי איידער וויין אויף קידוש איז דא מפרשים וואס זאגן פארוואס ווייל קידוש קען מען אויך מאכן אויף חלה אויכעט, מען מוז נישט מאכן קידוש אויף וויין, ענדערש זאל זיין ליכטיג אין שטוב, פארוואס אויכעט משום שלום בית? בעי רבא, פרעגט נאר רבא, וואס איז טאמער, נר חנוכה וקידוש היום מהו, ער האט געלט, ער האט שוין געקויפט א לעכטל פאר שבת לעכט, ס'איז ליכטיג אין שטוב, ער האט יעצט נאך אביסל געלט, ער קען קויפן אדער חנוכה לעכט, אדער וויין אויף קידוש, וואס קומט פריער? צו זאג איך קידוש היום עדיף דתדיר, קודם זאל ער קויפן אויף קידוש, ווייל תדיר, תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם, קידוש איז תדיר, חנוכה לעכט נישט. או דילמא אדער אפשר ניין, נר חנוכה עדיף, ס'דא א טעם אז נר חנוכה קומט פריער, ווייל משום פרסומי ניסא, ס'איז דא א ענין פון פרסום הנס, וואס מה שאין כן ביי קידוש, בתר דבעיא הדר פשטה, זאגט רבא צום סוף האט ער פושט געווען, נר חנוכה עדיף משום פרסומי ניסא, אז טאקע נר חנוכה איז מער עדיף. זאגט די גמרא ווייטער אמר רב הונא האט רב הונא געזאגט הרגיל בנר, הויין ליה בנים תלמידי חכמים, איינער וואס איז רגיל צו צינדן נר שבת און נר חנוכה, איז ער זוכה צו קינדער תלמידי חכמים, און ווי רשי ברענגט דא די פסוק, כי נר מצוה ותורה אור, דורך די קיום המצוה פון נר שבת און נר חנוכה, איז ער זוכה צו די אור פון תורה ביי זיך אין שטוב, הזהיר במזוזה, איינער וואס איז זהיר אין די מצוה פון מזוזה, זוכה לדירה נאה, איז ער זוכה צו א שיינע שטוב, הזהיר בציצית, זוכה לטלית נאה, איז ער זוכה צו א שיינע בגד, הזהיר בקידוש היום, איינער וואס איז זהיר אין מצוה פון קידוש, זוכה וממלא גרבי יין, איז ער זוכה אנצופילן זיינע קריגלעך פון וויין פון זיין יקב פון זיין וויינגארטן וואס טייטש ער וועט האבן אסאך וויין זיין ביזנעס וועט מצליח זיין. זאגט די גמרא ווייטער, רב הונא הוה רגיל דהוה חליף ותני אפתחא דרב אבין נגרא, רב הונא פלעג כסדר אריבערגיין לעבן דעם טיר פון רב אבין דעם נגר, ער איז געווען א סטאליער, ער האט געארבעט מיט האלץ, חזה דהוה רגיל בשרגי טובא, האט רב הונא געזען אז דער רב אבין איז רגיל צו קויפן אסאך לעכט אויף שבת און אויף חנוכה אויף ביידע, אמר, האט ער געזאגט, בזכות די צוויי זאכן איז תרי גברי רברבי נפקי מהכא, עלן צוויי גדולים ארויסקומען פון דעם שטוב, און טאקע צום סוף נפקי מינייהו, רב אידי בר אבין און רב חייא בר אבין די צוויי הייליגע אמוראים. זאגט די גמרא נאך א מעשה, רב חסדא הוה רגיל דהוה חליף ותני אפיתחא דבי נשא דרב שיזבי, רב חסדא פלעג אריבער גיין דעם טויער פונעם טאטן פון רב שיזבי, אדער ווי רש י ברענגט א צווייטע גירסא פונעם שווער פון רב שיזבי. חזא דהוה רגיל בשרגי טובא האט אויך געזען ווי ער איז שטארק מקפיד אין דער מצוה פון הדלקת נרות און דער מהרש א זאגט אז דא האט ער נישט מקפיד געווען אויף ביידע ס'טייטש אדער אויף נר שבת אדער נר חנוכה נישט ביידע און טאקע דא גיימיר זען ער האט נאר זוכה געווען צו איין זון אדער א איידעם א תלמיד חכם. אמר, האט געזאגט גברא רבא נפיק מהכא עס וועט ארויסקומען פון דא א גברא רבא, דא האט ער נאר געזאגט איינס נישט צוויי, ווייל דא איז נאר געווען נר שבת אדער נר חנוכה על כל פנים, נפק מינייהו רב שיזבי, עס איז ארויסגעקומען פון דעם שטוב רב שיזבי, און ווייטער ווענדט זיך לויט וועלכע גירסא אדער דאס איז א טאטע פון רב שיזבי וואס האט זוכה געווען צו רב שיזבי, אדער דער שווער פון רב שיזבי האט זוכה געווען צו האבן אן איידעם ווי רב שיזבי. זאגט די גמרא ווייטער אן ענדליכע מעשה דביתהו דרב יוסף הות מאחרה ומדלקת לה פלעגט שפעטיגן צו צינדן די לעכט פון שבת, אמר לה רב יוסף, האט רב יוסף איהר געזאגט, תניא, מ'האמיר געלערנט אין א ברייתא, שטייט אין פסוק, לא ימיש עמוד הענן יומם, ועמוד האש לילה, שטייט אין פסוק אז די עמוד הענן איז נישט אוועק געגאנגען פון כלל ישראל בייטאג, און די עמוד האש איז נישט אוועק געגאנגען פון כלל ישראל ביינאכט אין די מדבר. יעצט בעצם איז דער פסוק איבעריג, ווייל שטייט דאך שוין א פסוק פריערט,

וואס איז נישט געווען וואס כלל ישראל האט נישט געהאט אן עמוד און במילא די עמוד הענן איז אנגעקומען אינדערפרי די עמוד האש איז נאך געווען ביינאכט נאר נאך די עמוד הענן איז אנגעקומען איז די עמוד האש אוועק געגאנגען די זעלבע זאך ווען ס'איז געקומען ביינאכט האט די עמוד הענן צוגעווארט אז די עמוד האש זאל קומען פאר ער איז אוועק געגאנגען וואס האט רב יוסף געמיינט צו זאגן דא איז אזוי רב יוסף'ס ווייב האט געהאט א חשבון פארוואס זי האט געצינדן לעכט שפעט נישט אז זי איז געווען א שלעפער זי האט געצינדן שפעט ווייל זי האט מורא געהאט אז זי'ט צינדן לעכט פריערט עט מען זאגן אז זי צינדט נישט לעכט אויף שבת זי צינדט לעכט ווייל זי האט ליב לעכט ווייל זי האט ליב ווי עס קוקט אויס, זי האט ליב די ליכטיגקייט, ס'האט גארנישט מיט שבת, והא ראי' זי צינדט פרייטאג, פארדעם פארקערט זי איז געווען א חסידות'טע זי האט דווקא געצינדן שפעט, ווייל זי האט געוואלט זאל זיין קלאהר אז זי צינדט די לעכט אויף שבת, און פארדעם האט רב יוסף געווען די ברענגט די ברייתא, ווייל פון די ברייתא זעהט מען אז די עמוד האש איז אויך געקומען ווען ס'איז נאך געווען טאג, און די עמוד הענן איז אויך געקומען ווען ס'איז נאך געווען נאכט, פארוואס? כדי דארט צו זיין ווען די אנדערע גייט אוועק, און ממילא האט ער איר אויך געוואלט מרמז זיין אז מעגסט אויך מקדים זיין און צינדן די חנוכה לעכט פרייטאג נאכמיטאג אביסל פריער מ'עט נישט חושש זיין אז דו צינדסט עס נישט אויף שבת איז למעשה סברה לאקדומה זי האט געהערט די ברייתא האט זי שוין געוואלט מקדים זיין זיי צינדן וואס פריער אמר לה ההוא סבא האט ההוא סבא איר געזאגט און ס'דא אויף א פלאץ תוס' זאגט אין חולין אז ווי שטייט ההוא סבא מיינט עס אליהו הנביא תנינא, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, ובלבד שלא יקדים ושלא יאחר, ס'גייט נישט אזוי, מ'קען נישט צינדן צו פרי און אויך נישט צו שפעט. זאגט די גמרא ווייטער אמר רבא, האט רבא געזאגט, דרחים רבנן, הוו ליה בנין רבנן, ווער ס'האט ליב תלמידי חכמים, איז זוכה צו זין תלמידי חכמים, און ווי רש י זאגט פשט ער האט ליב תלמידי חכמים אזוי ווי זיינע זין, און במילא איז ער זוכה אז זיין זין זאלן זיין תלמידי חכמים. דמוקיר רבנן, דער וואס איז מכבד תלמידי חכמים, הוו ליה חתנוותא תלמידי חכמים, עט ער האבן איידעמער תלמידי חכמים. דאס איז א דרגה ווייניגער, נישט פשט האט ליב תלמידי חכמים, ער איז זיי מכבד, און ממילא איז ער אויך זוכה אז א מענטש'ס איידעם איז דאך זיין כבוד און ממילא איז ער זוכה א איידעם א תלמיד חכם. דדחיל מרבנן, הוא גופיה הוי צורבא מרבנן, דער וואס האט מורא פאר תלמידי חכמים, איז ער אליין ווערט א תלמיד חכם צום סוף אויך, פארוואס? ווייל ווען א מענטש האט מורא פון איינעם, איז ער מקבל פון אים, און אזוי איז וועט ער מקבל זיין די ווערטער פון די תלמיד חכם, און ער וועט אליין ווערן א תלמיד חכם. ואי לאו בר הכי, און טאמער א מענטש האט מורא פון תלמידי חכמים אבער ער קען נישט לערנען, טייטש שוין צו שפעט, אדער פשט האט נישט די ריכטיגע כלים, דעמאלטס משתמען מיליה כצורבא מרבנן, עט מען צוהערן זיינע ווערטער אזוי ווי א תלמיד חכם, ער עט האבן אזא כח כאילו ער וואלט ווען געווען א תלמיד חכם מענטשן עלן מורא האבן פאר אים. זאגט די גמרא ווייטער מ'האמיר געזען אין די משנה ולא בשמן שריפה אז מ'טאר נישט צינדן מיט שמן שריפה שבת, פרעגט די גמרא מאי שמן שריפה? וואס איז דאס שמן שריפה? אמר רבה, האט רבה געזאגט, שמן של תרומה שנטמא, שמן פון תרומה וואס איז טמא געווארן, ואמאי קרו לה שמן שריפה, פארוואס הייסט עס שמן שריפה? הואיל ולשריפה עומד, היות וואס מ'דארף עס פארברענען, תרומה וואס ווערט טמא דארף מען פארברענען און במילא די אויל דארף מען פארברענען, פארדעם הייסט עס שמן שריפה, ובשבת מאי טעמא לא? פארוואס טאקע שבת טאר מען נישט אנצינדן די שמן שריפה? מען דארף דאך עס פארברענען, יעצט בעצם וועט מען זעהן שוין אין די גמרא אז מען מעג הנאה האבן פון תרומה בשעת וואס עס ברענט, ס'טייטש א כהן וואס האט טמא'נע תרומה און פארברענט עס מעג ער הנאה האבן פון די פייער, און במילא פארוואס טאקע טאר ער נישט נעמען די אויל און אנצינדן מיט דעם אויף שבת? זאגט די גמרא, זאגט רבה, מתוך שמצוה עליו לבערו, גזירה שמא יטה, ס'טייטש היות ס'איז דא א מצוה צו פארברענען די אויל, און במילא זאגט רבה אלץ די מצוה, עט דער כהן וועלן צויאגן, עט וועלן ס'זאל זיך פארברענען וואס שנעלער, ער מקיים דא א מצוה, און במילא, אלץ די חשש טאר ער עס נישט טון שבת, אבער אין די וואכן פארשטייט זיך, מעג מען זיך באנוצן מיט די אויל, זאגט די גמרא אמר ליה אביי, האט אביי געזאגט צו רבה איך פארשטיי נישט אלא מעתה, ביום טוב לישתרי, וואס איז מיט יום טוב? שבת האסטו שיינערהייט מסביר געווען, אבער יום טוב זאל מען מעגן נוצן לעכט פון אויל וואס איז פון תרומה טמאה, פארוואס ביי יום טוב איז נישטא קיין פראבלעם מער פון שמא יטה, מען מעג מאכן א פייער, מען מעג צויאגן א פייער, און פארוואס יום טוב שטייט אלמה תנן, פארוואס שטייט אין די משנה אין די קומענדיגע בלאט אין מדליקין בשמן שריפה ביום טוב, אז מען טאר נישט נוצן שמן שריפה יום טוב? ענפערט רבה, גזירה יום טוב אטו שבת, וואס טייטש אוודאי יום טוב בעצם וואלט מען געדארפט מעגן, נאר היות וואס שבת איז דא א פראבלעם פון שמא יטה, האט מען שוין גוזר געווען יום טוב, ווייל טאמער מ'וועט לאזן יום טוב, מארגן גייט זיך איינער מתיר זיין שבת האט מען גע'אסר'ט ביידע. רב חסדא אמר רב חסדא זאגט ניין, לשמא יטה לא חיישינן, זאגט רב חסדא עס איז נישט דא קיין חשש שמא יטה, און ממילא עמיר שוין זעהן רב חסדא לאזט טאקע זיך באנוצן מיט שמן שריפה אויף שבת, נאר וואס דען אלא הכא ביום טוב שחל להיות ערב שבת עסקינן, אונזער משנה רעדט זיך אויף זייער א אינטערסאנטע ציור, ס'רעדט זיך אויף אן אופן וואס פרייטאג, איז יום טוב, יום טוב זאגט רב חסדא טאר מען נישט זיך באנוצן מיט שמן שריפה, שבת יא יום טוב נישט, פארוואס? לפי שאין שורפין קדשים ביום טוב, מען טאר נישט פארברענען פסול'ע קדשים יום טוב, מען וועט זען אין המשך הגמרא פון ווי מען לערנט עס ארויס, אבער על כל פנים היות מען טאר דאס נישט טון, פארדעם אין אזא ציור וואס יום טוב איז ערב שבת טאר מען זיך נישט באנוצן מיט שמן שריפה, מסתמא פאר שבת אוודאי מעג מען יא, איי פרעגט די גמרא והא מדקתני סיפא, אין מדליקין בשמן שריפה ביום טוב, מכלל דרישא לאו ביום טוב עסקינן, ווי קענסטו זאגן אז אונזער משנה רעדט זיך אז פרייטאג איז יום טוב, די קומענדיגע משנה הייבט זיך דאך אן אין מדליקין בשמן שריפה ביום טוב, טאמער יענע משנה רעדט זיך יום טוב, קען דאס זיין אז אונזער משנה רעדט זיך אויך פון יום טוב, די משנה חזרט זיך נישט איבער, אמר רב חנינא מסורא, ענפערט רב חנינא מסורא פארשטייסט נישט, מה טעם קאמר, די צווייטע משנה איז טאקע מסביר אונזער משנה, אונזער משנה רעדט זיך אז ערב שבת איז יום טוב און פארדעם טאר מען זיך נישט באנוצן מיט שמן שריפה, און די צווייטע משנה זאגט מה טעם אין מדליקין בשמן שריפה ביום טוב, פארדעם לפי שאין שורפין קדשים ביום טוב, טאקע די צווייטע משנה קומט זיך טאקע זאגן א טעם אויף אונזער משנה, זאגט די גמרא תניא כוותיה דרב חיסדא, מען האט טאקע געלערנט אין א ברייתא ווי רב חיסדא, זאגט די ברייתא, כל אלו שאמרו אין מדליקין בהם בשבת מדליקין בהם ביום טוב, די אלע פתילות און שמנים וואס מען טאר נישט נוצן שבת, מעג מען אוודאי נוצן יום טוב, פארוואס? ווייל יום טוב איז נישט דא קיין חשש פון שמא יטה, נישטא קיין חשש אז מ'וועט צוהעלפן צו פיקסן די פלאם, ווייל יום טוב מעג מען, חוץ משמן שריפה, לפי שאין שורפין קדשים ביום טוב, חוץ שמן שריפה, וואס שמן שריפה איז אסור יום טוב און שבת איז גאר מותר, ווייל ס'איז דא א נייע פראבלעם יום טוב פון שריפת קדשים וואס דאס איז נישט דא שבת, זעהן מיר א ברייתא ווי רב חיסדא אז די פראבלעם איז טאקע יום טוב און נישט שבת, און נישט אזוי ווי רבה האט געזאגט אז די פראבלעם איז שבת און נישט יום טוב, און ס'איז דא א גזירה פון יום טוב אטו שבת.